מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף קי"ח עמוד א. לאמיר אנהייבן דף קי"ז עמוד ב גאנץ אונטן ביי די משנה. מזגו לו כוס שלישי, מען האט אים איינגעגאסן דעם דריטן כוס. ער האט שוין אדורכגעגאנגען מגיד, ער האט שוין געגעסן זיין מצה, ער האט שוין געגעסן זיין מרור, ער האט שוין געגעסן שלחן עורך, יעצט קומט מען צום דריטן כוס. אויף דעם זאגט די משנה מברך על מזונו, ווען זאלסטו גיין טרינקן דעם דריטן כוס? ביים בענטשן. דו גייסט דאך בענטשן יעצט פאר שלחן עורך, איז יעצט זאלסטו גיין טרינקן דיין דריטן כוס. ווייטער, רביעי, ווען גיי איך טרינקן דעם פערדן כוס? נאכדעם וואס דו האסט שוין געטרינקן דיין דריטן, עסטו גיין צום פערדן, און גומר עליו את הלל, דו ענדיגסט צו הלל, אזוי האבן שוין פריער געזאגט, אז מ'האט נישט געזאגט די גאנצע הלל בשעת'ן סדר, אזוי ווי בית שמאי זאגט, מ'זאגט נאר די ערשטע שטיקל, אזוי ווי בית הלל זאגט מ'זאגט צוויי שטיקלעך איז פאר דעם גומר את ההלל, ואומר עליו ברכת השיר. חוץ דעם איז דא נאך עפעס וואס מ'זאגט וואס דאס איז ברכת השיר, ווי די גמרא גייט שוין מסביר זיין וואס דאס מיינט. לייגט די משנה צו, בין הכוסות הללו אם רוצה לשתות ישתה, צווישן די ערשטע מיטן צווייטן, מיטן צווייטן מיטן דריטן, אז דו ווילסט טרינקען נאך א גלעזל וויין, ס'איז דיר געשמאק, נאך א גלעזל, ער זיצט ביי די סעודה, צו ווען ער וויל נאר וויל ער צולייגן נאך א גלעזל וויין, אויף דעם זאגט די משנה געזונטהייט מעגסטו טרינקן. בין שלישי לרביעי, צווישן דריטן מיטן פערדן, לא ישתה, דו מעגסט נישט צולייגן נאך א כוס. זאגט די הייליגע גמרא. אמר ליה רב חנן לרבא, זאגט רב חנן צו רבא, שמע מינה ברכת המזון טעונה כוס. לכאורה לערן איך פון דא אז ברכת המזון מוז מען האבן א כוס, דאס הייסט די גמרא אין ברכות האט א ספק, די גמרא פריער אין דף ק"ה האט געהאט א ספק, ווען איך בענטש מוז איך בענטשן מיט א כוס צו נישט? און מען האט נישט געקענט ברענגן קיין קלארע ראיה, זאגט ער צו רבא, איין מינוט, דא וואס איך זעה דאך אז איך גיי בענטשן, און צום בענטשן נעם איך צו א כוס, איז דאך א ראיה אז ברכת המזון דארף האבן א כוס. אמר ליה, זאגט אים רבא, ניין, ארבע כסי תיקנו רבנן דרך חירות, ס'איז פארקערט, רבנן האבן גוזר געווען אז א מענטש דארף טרינקען ד' כוסות, און כל חד וחד נעביד ביה מצוה, און זיי האבן געוואלט אז ביי יעדן כוס זאל מען טון א מצוה. פאר דעם קומט אויס ביים ערשטן כוס האבן מיר געהאט קידוש, ביים צווייטן כוס האבן מיר געזאגט הלל, ביים דריטן כוס האב איך לכאורה גארנישט, איז פאר דעם וויבאלד איך האב גארנישט לייג איך צו צו אים דאס בענטשן, און ביים פערדן כוס גיי איך זאגן נאכמאל הלל. עס קומט אויס, ס'איז נישט די בענטשן וואס פארלאנגט דעם כוס, נאר פארקערט, ס'איז די כוס וואס דאס פארלאנגט דעם בענטשן. וויבאלד חכמים האבן גוזר געווען ד' כוסות, און זיי האבן געוואלט אז פאר יעדן כוס זאל זיין עפעס א דבר מצוה, האט מען צוזאמגעשטעלט דאס בענטשן צום כוס. אבער צו ברענגען א ראיה פון דא און זאגן זאלסטו וויסן, ברכת המזון טעונה כוס, דאס איז נישט ריכטיג, און ווייטער קיין ראיה קען איך נישט ברענגען. איז געשטאנען די משנה רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר, אויפן פערדן כוס ענדיג איך הלל, חוץ דעם וואס איך ענדיג הלל זאג איך אויכעט ברכת השיר. פרעגט די גמרא מאי ברכת השיר? וואס איז דאס בכלל ברכת השיר? אונז האבן קיינמאל נישט געהערט דערפון, גומר את ההלל פארשטיי איך זייער גוט, מען האט נאר געזאגט איין שטיקל, אפשר האט מען געזאגט צוויי שטיקלעך, אבער ווייטער ברכת השיר? וואס מיינט דאס? ער זאגט אזוי, רב יהודה אמר יהללוך השם אלקינו, זאגט דיר רב יהודה, די שטיקל וואס דו דארפסט צולייגן נאך הלל איז יהללוך השם אלקינו, אזוי ווי אונז זאגן מיר ראש חודש, אזוי ווי אונז זאגן מיר יום טוב, דאס הייסט ס'איז געווען פלעצער וואס האבן פשוט געענדיגט דעם הלל מיט הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, און דא האט זיך געענדיגט הלל. די ברכה פון יהללוך השם אלקינו פלעגן זיי נישט זאגן, פאר דעם זאגט דיר רב יהודה זאלסטו וויסן, ווען דו זיצט ביי די סדר נאכט, חוץ דעם וואס דו דארפסט צוענדיגן הלל, ענדיג עס צו מיט ברכת השיר, זאלסטו צולייגן יהללוך השם אלוקינו. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, נשמת כל חי, די תפילה וואס דו דארפסט צולייגן איז נשמת כל חי, דאס הייסט איך קריג זיך נישט מיט דיר, איך בין מסכים מען דארף צוענדיגן מיט יהללוך השם אלוקינו, אבער חוץ דעם איז דא נאך א ברכה וואס מען מאכט, וואס איז די נאך א ברכה, מען הייבט אן נשמת, מען גייט אדורך גאנץ נשמת ביז ישתבח, און מען ענדיגט דארטן ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך יחיד קל חי העולמים. דאס הייסט ווי דער רשב"ם האט געלערנט, אז ווען דו זיצט ביי די סדר נאכט גייסטו מאכן צוויי ברכות, דו ענדיגסט צו יהללוך און דו מאכסט א ברכה, הייבסט אן נשמת, און נאכאמאל ביים סוף גייסטו מאכן נאכאמאל א ברכה. ברענגט די גמרא יעצט א ברייתא, וואס די ברייתא לייגט צו נאך עפעס, תנו רבנן, רביעי גומר עליו את ההלל, אויפן פערדן כוס דארף מען זאגן אויף דעם הלל, פיין, דאס האט מען שוין געזאגט, ואומר, און וואס נאך איך דארף זאגן איז, הלל הגדול, דארפסט צולייגן נאך עפעס, וואס ווערט אנגערופן הלל הגדול, דברי ר' טרפון, אזוי האט ר' טרפון געהאלטן. חוץ דעם וואס דו ענדיגסט די הלל, גיי צולייג נאך עפעס וואס ווערט אנגערופן הלל הגדול. ויש אומרים השם רועי לא אחסר, איז דא אנדערע וואס זאגן, ניין, דארפסט נישט צולייגן הלל הגדול, נאר די תפילה, די קאפיטל פון השם רועי לא אחסר. די מהרש"א איז מסביר אז די יש אומרים קריגן זיך נישט, דאס הייסט זיי האבן אויך געזאגט מען דארף זאגן הלל הגדול, די שאלה איז נאר געווען וואס איז הלל הגדול. די יש אומרים זאגן הלל הגדול איז השם רועי לא אחסר. איז על כל פנים פרעגט די גמרא, מהיכן הלל הגדול? ווי הייבט זיך אן די גאנצע הלל הגדול? דאס הייסט, לאמיר מינוט אנקוקן אין תהלים, קאפיטל קל"ו, הייבט אן מיט הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, ס'גייט אדורך די זעקס און צוואַנציק כי לעולם חסדו, שפעטער די נעקסטע קאפיטל הייבט זיך אן מיט די תפילה אדער די קאפיטל וואס אונז ווייסן מיר צו זאגן על נהרות בבל. איז פאר דעם יעצט די שאלה געווען די הודו לה' כי טוב, דאס איז זעכער א חלק פון די הלל הגדול, די שאלה איז נאר ווי הייבט זיך עס אן, הייבט זיך עס אן ביי הודו לה' כי טוב, מוז איך זאגן א קאפיטל פארדעם, אדער אפשר נאך א קאפיטל פארדעם, און דאס איז די מחלוקת יעצט. רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט מהודו עד נהרות בבל מען זאגט איין קאפיטל הודו לה' די זעקס און צוואַנציק כי לעולם חסדו ביז צום סוף ביז דו קומסט אן על נהרות בבל און דאס איז דיין הלל הגדול רבי יוחנן אומר רבי יוחנן זאגט ניין מען דארף זאגן פארדעם אויכעט און נישט נאר איין קאפיטל פארדעם נאר צוויי קאפיטלעך פארדעם משיר המעלות עד נהרות בבל. רב אחא בר יעקב אמר, רב אחא בר יעקב זאגט, מכי יעקב בחר לו קה. איין קאפיטל פאר דעם, פאר די הודו לה' כי טוב, דאס איז די קאפיטל וואס מען דארף זאגן, עד נהרות בבל, ביז צו נהרות בבל. איז ולמה נקרא שמו הלל הגדול? פארוואס ווערט עס אנגערופן הלל הגדול? אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן, משום שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם, ומחלק מזונות לכל בריה ובריה. אז מען קוקט אן די תפילה, זעט מען דארטן, ווי ס'שטייט, איינע זאך, איינע פון די זאכן וואס מיר זאגן, איז דארטן נותן לחם לכל בשר. ווי אונז דאווענען און זאגן, דער אייבערשטער איז דער וואס איז נותן לחם לכל בשר. איז פארדעם, וויבאלד אונז ווילן עקנאלידזשן אז דער אייבערשטער איז דער נותן לחם לכל בשר, הגם ער זיצט ברומו של עולם, ער האט דאך וואס צו טון, יעדער איינער דארף ער זיך זארגן, פאר יעדער איינער דארף ער קוקן וואס ער דארף האבן, און נאך אלעס איז דער אייבערשטער דער נותן לחם לכל בשר, פארדעם ווילן מיר ארויסברענגען די גדלות פונעם בורא. איז ברומו של עולם. און נאך אלץ ניין יעדער איינער וואס דארף דער האבן, וואס דארף דער האבן, איז נישט נאר דער מענטש וואס ער דארף האבן, נאר יעדער חיה, יעדער בהמה, יעדער מוראשקע, יעדער זאך וואס דארף צו האבן, ער איז נותן לחם לכל בשר. וויבאלד אונז ווילן מיר דאס דערמאנען, זאגן אונז ביי די סדר נאכט, לאמיר גיין דערמאנען די גאנצן קאפיטל, כדי אנצוקומען צו דעם שפיץ אז ער איז דער נותן לחם לכל בשר און ער איז מחלק מזונות לכל בריה. אמר רבי יהושע בן לוי, הני עשרים וששה הודו כנגד מי, די זעקס און צוואַנציק הודו להשם, דאס הייסט יעדעס מאל כי לעולם חסדו שטייט זעקס און צוואַנציק מאל, כנגד מי, כנגד וועם איז דאס געזאגט געווארן? אויף דעם זאגט ער, כנגד כ"ו דורות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, כנגד די זעקס און צוואַנציק דורות וואס איז געווען פון אדם הראשון ביז משה רבינו, ולא נתן להם תורה, דער אייבערשטער האט זיי נאכנישט געהאט געגעבן די תורה, און נאכאלץ וזן אותם בחסדו, און מיט זיין גרויסן חסד, מיט די גרויסע רחמנות וואס ער האט געהאט פאר זיי, האט ער אין זיך אלץ זן געווען, האט זיי אויסגעהאלטן, הגם באמת די גאנצע וועלט איז געמאכט געווארן פאר די תורה, און ווען נישט פאר די תורה, די גאנצע וועלט האט דאך נישט קיין קיום, און די ערשטע זעקס און צוואַנציק דורות, וואס די אייבערשטער האט געוואוסט מען גייט צוקומען צו די גרויסע מתן תורה, מען גייט צוקומען צו די צייט וואס גייט ווערן א עם הנבחר, דארף מען זיי דאך אויך אויסהאלטן, איז דער אייבערשטער מיט זיין גרויסן חסד האט זיי אויסגעהאלטן, און כנגד דעם זאגן אונז די זעקס און צוואַנציק כי לעולם חסדו. אמר רב חסדא זאגט רב חסדא, מאי דכתיב הודו לה' כי טוב, לכאורה אז מען וויל לויבן דעם אייבערשטן וואלט מען געדארפט זאגן הודו כי טוב, דער אייבערשטער איז גוט, וואס הייסט די לה'? זאגט ער א שיינעם פשט, זאגט ער הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו, ווען דער אייבערשטער קומט צו א מענטש און ער דארף אים שטראפן, ער דארף עפעס אוועקנעמען פון אים, איז קומט דער אייבערשטער און די טובה וואס דער אייבערשטער האט געגעבן פארן מענטש, דאס נעמט ער צו, איך גיי דיך נישט שטראפן, איך נעם נישט צו א זאך וואס באלאנגט צו דיך, א זאך וואס איך האב דיר געגעבן, דאס נעם איך צוריק פון דיר. עשיר בשורו, עני בשיו, יתום בביצתו, אלמנה בתרנגולתה. יעדער לפי זיין מדריגה. דער עושר גייט צו זיין שור, אקעי איך האב דיר געגעבן א שור, דו האסט חוטא געווען, ס'קומט זיך דיר נישט, כ'על עס אוועקנעמען. אבער געדענק ס'איז מיינס. ס'איז באמת א זאך וואס איך האב דיר געגעבן, און יעצט נעם איך עס פשוט צוריק. דאס הייסט איך שטראף פאר א זאך וואס איך האב דיר געגעבן. אז ס'וואלט געווען א זאך וואס באלאנגט צו דיך, און דער אייבערשטער שטראפט דיך, וואלט געווען אסאך שווערער. איין מינוט, דאס איז מיינס, און דו גייסט מיך שטראפן? אבער ווען א מענטש טראכט אז יעדע זאך וואס ער האט איז בכלל נישט זיינס, ער האט עס באקומען א מתנה פון באשעפער, איז ווען ער האט עס מער נישט, איז נישט פשט דו האסט צוגענומען א זאך פון מיר, מען האט גארנישט צוגענומען פון דיר, ס'איז א זאך וואס האט באלאנגט אייביג צום באשעפער, ער האט עס געגעבן צו דיך פאר צייטווייליג, און יעצט איז עס צוריק פון דיך, אבער נישט אז ער האט גענומען א זאך פון דיך, און דאס איז הודו לשם, ווען ער טוט עפעס נעמט ער א זאך וואס איז לשם, ס'איז בכלל נישט דיינס, ס'איז לשם און אויף דעם וועסטו ווערן געשטראפט.

וואס עצבון איז פשט א דאפעלטע לשון, מאל צוויי, זאגט ער זעהסטו פון דא אז די פרנסה פון א מענטש איז דאפעלט אזוי שווער ווי די לידה פון א פרוי. אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן, קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה, די פרנסה פון א מענטש איז שווערער ווי די גאולה, דאילו בגאולה כתיב המלאך הגואל אותי מכל רע, כאילו א מלאך, דער מלאך הגואל אותי מכל רע, מלאך בעלמא, אבער ואילו במזונות, ווען סקומט צו פרנסה כתיב שטייט דארט אין פסוק, אלוקים הרועה אותי, דער אייבערשטער אליינס וואס ער שפייזט מיך, דאס הייסט, לגבי גאולה שטייט די לשון המלאך, דער אייבערשטער האט גענומען א צווייטן, און ער האט אכטונג געגעבן אויף אים, ער איז געווען דער וואס איז געווען דער גואל, אבער ס'איז געווען על ידי א מלאך דורך א שליח, מה שאין כן ווען ס'קומט צו פרנסה איז געווען אלוקים, דער אייבערשטער אליינס, ער האט געגעבן, אלוקים הרועה אותי. זע איך אז די פרנסה איז אסאך א שווערערע זאך וואס דער אייבערשטער אליינס דארף זיין אינוואלווד אין דעם כדי דער מענטש זאל האבן פרנסה. אמר רבי יהושע בן לוי זאגט רבי יהושע בן לוי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת עשב השדה דער אייבערשטער האט אים געגעבן א קללה האסט געגעסן פון עץ הדעת זאלסטו וויסן וקוץ ודרדר תצמיח לך ס'וועט דיך וואקסן דערנער דו וועסט האבן א שווערע ארבעט צו האבן פרנסה ואכלת את עשב השדה, און דו וועסט עסן פון די געוויקס וואס וואקסן אויפן פעלד. דערציילט ער, זלגו עיניו דמעות, האט אדם הראשון אנגעהויבן צו וויינען, און ער זאגט אמר לפניו, איך בעט דיך באשעפער, רבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד, איך מיט מיין חמור זאלן עסן פון איין קארב, אונז ביידע גייען מיר עסן די זעלבע זאך, עשב השדה, איך וועל ווערן א חמור, איך וועל עסן די זעלבע זאך ווי א חמור האט, מיין קאפ וועט אנהייבן צו טראכטן ווי א חמור. איז זלגו עיניו דמעות און אָנגעהויבן צו וויינען. כּיוון שאמר ליה, ווען דער אייבערשטער האָט אים ווייטער געזאָגט אָבער, בזיעת אפיך תאכל לחם, דו העסט האָבן לחם, דאָס הייסט, דו העסט נעמען דיין עסן, עסט עפּעס, מאַכן עפּעס אַ בעסערע זאַך דערפון, עסט מאַכן לחם, וואָס לחם איז באמת די דוגמא פון חכמה, אויף דעם נתקררה דעתו, האָט ער זיך אָפּגעקילט, האָט פאַרשטאַנען, אָקעי, איך האָב טאַקע חוטא געווען, אַ שטראָף קומט זיך מיר, אָבער איך מיטן אייזל, אונז זעמיר נאָך אַלץ נישט די זעלבע. אמר ר' שמעון בן לקיש, זאגט ר' שמעון בן לקיש, אשרינו אם עמדנו בראשונה, וואויל וואלט געווען פאר אונז אויב מ'וואלט געבליבן מיטן ערשטן, שטעל דיר פאר, דו קענסט גיין וואו דו ווילסט גיין, דארפסט נישט מורא האבן פון פרנסה, דארפסט נישט טראכטן צוויי מאל, מ'וועט עסן פשוט זאכן וואס וואקסן אויפן פעלד, ואכלת את עשב השדה. אזוי ווי א חמור, נישט קיין דאגה, די פרנסה, יענע פרנסה. עס זאגט רבי שמעון בן לקיש, אשרינו אם עמדנו בראשונה, כאילו וואויל וואלט געווען פאר אונז אויב מען וואלט טאקע געקענט האלטן אויפן ערשטן קללה און פשוט עסן וואס לאזט זיך. אבער אזוי לייגט ער צו, ועדיין לא פלטינן מינה, למעשה אינגאנצן זעמער אויך נישט ארויסגעקומען דערפון, דקא אכלינן עיסבי דדברא, ווייל אונז זעען מיר דאך אז ס'דא זאכן וואס אונז קען מען טאקע עסן פון די פעלד, דאס הייסט מען מוז נישט טאקע גיין פאר די בעסטע, ס'דא נאך זאכן וואס א מענטש קען פשוט צוגיין צו א פעלד, עסן, ירקות, זאכן וואס קומען שוין גרייט. וואס פאר דעם זאגט ער, ווילסט זיצן לערנען, ס'דא א וועג ווי דו קענסט זיצן לערנען, נעם פשוט זאכן, די ביליגערע זאכן, גיי זאכן וואס וואקסט אויפן פעלד וואס איז שוין אינגאנצן גרייט, און באמת דאס איז א זאך וואס די מענטש קען עסן. אמר רב שיזבי משמיה דרבי אלעזר בן עזריה, קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, א באקאנטע ווארט, אזוי ווי יעדער איינער ווייסט אז קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, פארוואס? דכסיב, ווייל ס'שטייט נותן לחם לכל בשר, אזוי ווי אונז ווייסן ביי די כי לעולם חסדו, די צווייט לעצטע איז נותן לחם לכל בשר, וסמיך ליה און נאנט צו דעם שטייט לגוזר ים סוף לגזרים. זעה איך פון דעם, וויבאלד ס'שטייט איינס לעבן דעם צווייטן זעלבן קאפיטל, זאג איך דיר זאלסטו וויסן, קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. אבער לכאורה דארף מען פארשטיין, ס'דא אסאך כי לעולם חסדו'ס אינצווישן, איז פארוואס פונקט גייסטו עס צושטעלן צו קריעת ים סוף? נעם עפעס א צווייטע זאך וואס גייסטו עס צושטעלן צו דעם. נאר די ווארט איז אזוי, אויב וואלט געווען נותן לחם לכל בשר, פשוט א לויב וואס איך לייג צום אייבערשטן, וואלט איך עס געדארפט לייגן אין אנהייב, לעושה נפלאות גדולות, כי לעולם חסדו, לעושה השמים בתבונה, כי לעולם חסדו, לרוקע הארץ על המים, כי לעולם חסדו, דאס הייסט אויב ס'איז פשוט א לויב וואס איך געב פאר'ן באשעפער, וואלט איך עס געדארפט לייגן אין אנהייב, אין איינע פון די אייבערשטע זאכן וואס די אייבערשטער האט געטון, ער האט געמאכט לעושה אורים גדולים, און ער האט אויך געמאכט נותן לחם לכל בשר, אבער יעצט וואס ער לייגט עס אריין מיט די ניסים, ער לייגט עס אריין צווישן לגוזר ים סוף לגזרים, ער לייגט עס צוזאם מיט אנדערע זאכן דארטן, לסיחון מלך האמורי, ונתן ארצם לנחלה, ער לייגט עס אריין צווישן גרויסע מופתים וואס דער אייבערשטער האט געמאכט, פשט איז די נותן לחם לכל בשר איז נישט סתם עפעס א לויב, נאר ס'איז איינע פון די מופתים. איז לאמיר עס צושטעלן צו וועלכע מופת איז עס ענליך, איז גייען מיר דא אסאך מופתים, למוליך עמו במדבר, איז נעם איך דעם גרעסטן נס, די ים סוף, און איך זאג אה, קוק, איך לייג די גאנצע נותן לחם לכל בשר אין די חלק פון די נסים צו ווייזן אז דאס אליינס אז דער אייבערשטער געבט א מענטש נותן לחם לכל בשר, דאס איז נישט קיין שבח, דאס איז א מורא'דיגע נס וואס דער אייבערשטער טוט מיט אונז. אז דער אייבערשטער איז דער וואס גיבט אונז, און דאס איז א נס, און א מענטש זאל וויסן יעדן טאג וואס ער האט פרנסה, איז דאס טאקע א נס פאר אים, שטעל איך עס צו צום גרעסטן נס וואס שטייט אין די אלע כי לעולם חסדו, שטעל איך עס צו צו דעם ים סוף, זאלסטו וויסן אז דיין פרנסה וואס קומט צו דיך איז בדרך נס, און ס'איז אזוי חשוב און אזוי מורא'דיג ווי קריעת ים סוף. אמר רבי אלעזר בן עזריה, זאגט רבי אלעזר בן עזריה, קשה נקביו של אדם כיום המיתה כקריעת ים סוף, א מענטש וואס קען נישט ארויסגיין בית הכסא, עפעס ארבעט אים נישט, זאל ער וויסן אז עס איז אים אזוי שווער ווי די יום המיתה און קריעת ים סוף, שנאמר אזוי ווי עס שטייט אין פסוק, מהר צועה להפתח ולא ימות לשחת, כאילו מען זעט דארטן א מענטש וואס קען נישט ארויסגיין ווערט עס צוגעגליכן צו טויט, וכתיב בתריה אין די פסוק גלייך נאכדעם שטייט רוגע הים ויהמו גליו אז די אייבישטער זאגט איך האב געשפאלטן דעם ים און איך האב געסטאפט דארטן די אלע די כוואליעס איז זעה איך וויבאלד זיי שטייען צוזאמען א מענטש וואס קען נישט ארויסגיין די יסורים זענען נוראות ווי מען קען ליידער אוועק מען קען שטארבן פון דעם און נאך זאלסטו וויסן ס'איז אזוי ווי קריעת ים סוף. ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה, כל המבזה את המועדות, כאילו עובד עבודה זרה. איינער וואס איז מבזה די מועדות, ווי דער רשב"ם זאגט, ער מאכט מלאכה אויף יום טוב, אויף חול המועד. אנדערע זאגן ניין, ס'מיינט ממש ער מאכט מלאכות. איז ווי דאן, א מענטש וואס טוט אזא זאך זאל ער וויסן כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, אלהי מסכה לא תעשה לך, וכתיב בתריה גלייך נאכדעם שטייט, את חג המצות תשמור. פארוואס שטייען זיי איינער דעם צווייטן? זאלסטו וויסן אז דו ביסט מבזה מועדות, צו ס'מיינט מלאכה אויף חול המועד, צו ס'מיינט מאכן עכטיגע מלאכות, זאכן וואס מען טאקע טאר נישט טון, אדער ווי דער רמב"ם, דער רמב"ם וויל זאגן אז פשוט דו ביסט נישט מכבד דעם יום טוב, דו לייגסט נישט קיין שיינע מאכלים, דו נעמסט נישט קיין שיינע טרינקען, וויין, פלייש, דו טוסט עס נישט זאלסטו וויסן כאילו עובד עבודה זרה. ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה, כל המספר לשון הרע, וכל המקבל לשון הרע, וכל המעיד עדות שקר בחבירו, איינער וואס דערציילט לשון הרע, איינער וואס איז מקבל לשון הרע, ער גלייבט עס, ער נעמט עס אן, אדער איינער וואס זאגט עדות שקר בחבירו, ראוי להשליכו לכלבים, איז ראוי אז נאך מיתה זאל מען נעמען זיין באדי און מען זאל עס ווארפן צו די הינט, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין נעקסטן פסוק לכלב תשליכון אותו. וכתיב בתריה לא תשא שמע לשוא, אז דו זאלסט נישט מקבל זיין א שמיעה פון שקר, וקרי ביה לא תשיא און זאלסט עס טייטשן לא תשיא כאילו דו זאלסט נישט פארציילן, וויבאלד זיי שטייען צוזאמען, זע איך א מענטש וואס טוט עס יא, א מענטש וואס רעדט לשון הרע, א מענטש וואס איז מקבל לשון הרע, ער זאגט עדות שקר, זאלסטו וויסן באמת קומט זיך דיר מען זאל נעמען דיין גאנצן גוף און מען זאל עס אריינווארפן צו די הינט. איז גייען מיר צוריק צו הלל, וכי מאחר דאיכא הלל הגדול, אנן מאי טעמא אמרינן האי. איין מינוט, מען האט יעצט געזאגט ס'דא א חשוב'ע הלל, און מען רופט עס אן הלל הגדול, און מען דערמאנט עס ווייל ס'שטייט דארטן נותן לחם לכל בשר, דאס הייסט עפעס א גאר א שפעציעלע זאך. אויב אזוי פארוואס יעדע ראש חודש, יעדע יום טוב, חנוכה, אדער יעדע צרה וואס א מענטש האט, צו על כל פרק ופרק, פארוואס גייען מיר אונז נישט זאגן דעם הלל הגדול? לכאורה איז עס עפעס א חשוב'ע זאך, עפעס א גאר גרויסע זאך, אויב אזוי פארוואס זאגן אונז הלל און נישט הלל הגדול? אויף דעם זאגט ער משום שיש בו ה' דברים הללו, זאלסטו וויסן אונזערע הלל וואס אונז זאגן מיר, ראש חודש, יום טוב, חנוכה, זאלסטו וויסן דאס האט פינף זאכן אין זיך, דריי חשוב'ע זאכן וואס יעדע איינס איז א גאולה פון כלל ישראל, יציאת מצרים, וקריעת ים סוף, ומתן תורה, ותחיית המתים, וחבלו של משיח. מען דערמאנט די אלע גאולות וואס כלל ישראל האט געהאט, איז פאר דעם, אין אזא צייט וויל מען דערמאנען די גאולות. א אנדערע שיינע פשט איז, אז ווען מען רעדט פון הלל, רעדט מען דארטן פון די עיקרי אמונה, פון די בעיסיקס וואס יעדע איד דארף וויסן, א זאך וואס יעדער איינער דארף האבן אין הארצן איינגעבאקן, און א זאך וואס יעדע איד דארף גלייבן, ער דארף גלייבן פון יציאת מצרים, וואס דאס איז איינע פון די עיקרי אמונה, פארוואס דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען, אונז זעמיר דעם עם הנבחר, וואס אונזער תכלית איז אויפן וועלט. וקריעת ים סוף, די מורא'דיגע נס וואס די מורא'דיגע השגחה וואס דער אייבערשטער האט אויף אונז, ומתן תורה, וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די תורה, די מצוה, די זכות, די מורא'דיגקייט וואס אונז האבן אז אונז האבן די תורה, ותחיית המתים, אז ס'גייט קומען משיח, וחבלו של משיח, אז ס'איז דא א זאך פון שכר און עונש, טוסטו גוט באקומסטו שכר, טוסטו נישט גוט באקומסטו עונש. אונז ווילן מיר דאס איינבאקן נאכאמאל און נאכאמאל, פארדעם זאגט מען יעדע יום טוב, יעדע ראש חודש, זאגן מיר אונז הלל.

ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט לא לנו השם לא לנו, זו שעבוד מלכיות, מען בעט פאר די שעבוד מלכיות און פאר די גאולה זאל שוין קומען, אז די חבלי משיח זאל נישט זיין צו שווער, און דאס איז אלעס תפילות וואס אונז זאגן ביי ביי הלל, איכא דאמרי ס'איז דא אנדערע וואס זאגן אמר רבי יוחנן, לא לנו השם לא לנו, זו מלחמת גוג ומגוג, דאס איז א תפילה אז דער אייבערשטער זאל אונז ראטעווען פון די מלחמה פון גוג ומגוג. רב נחמן בר יצחק אמר דו ווייסט פארוואס אונז זאגן מיר הלל מפני שיש בו מילוט נפשות של צדיקים מגיהנום, ווייל מען רעדט דארטן ווי די צדיקים ווערן ארויסגענומען ווערן געראטוועט פון גיהנום, שנאמר אנא השם מלטה נפשי. חזקיה אמר, חזקיה זאגט איך האב נאך א סיבה פארוואס זאגן מיר הלל ראש חודש, און פארוואס גייען מיר נישט זאגן הלל הגדול, מפני שיש בו ירידתן של צדיקים לכבשן האש, ועליותן ממנו, ווייל מען דערציילט דארטן און מען רעדט דארטן ווי די גרויסע צדיקים חנניה מישאל ועזריה מען האט זיי אריין געווארפן אין כבשן האש און ווי זיי זענען געראטעוועט געווארן דערפון ירידתן דכסיב לא לנו ה' לא לנו און ווער האט עס געזאגט אמר חנניה ער האט געבעטן א תפילה מען ווארפט אונז אריין אין פייער מען גייט אונז הרגנ'ן אונז ווילן מיר זיך נישט ביקן פארן עבודה זרה און פאר דעם צאלן מיר א טייערן פרייז, און מען גייט אונז אריין ווארפן אין פייער, האבן זיי געבעטן לא לנו השם לא לנו, דאס איז וואס חנניה האט געבעטן, כי לשמך תן כבוד, אמר מישאל, על חסדך ועל אמתך, ווער האט געבעטן די תפילה על חסדך ואמתך, אמר עזריה, דאס האט עזריה געזאגט, למה יאמרו הגויים, אמרו כולן, דאס האבן אלע צוזאמען געזאגט, פארוואס זאלן זיי זאגן אז אונז האבן געדינט עבודה זרה, אדער אונזער אייבערשטער האט אונז נישט געראטעוועט ווען אונז האבן נישט געוואלט דינען עבודה זרה. ווי זעה איך עלייתן מכבשן האש, זענען ארויסגעקומען פונעם פייער, דכתיב, הללו את השם כל גוים, ווער האט עס געזאגט אמר חנניה, שבחוהו כל האומים, אמר מישאל, כי גבר עלינו חסדו, אמר עזריה, ואמת השם לעולם הללוקה, נאכדעם וואס זיי זענען געראטעוועט געווארן האבן זיי דאס אלעס געזאגט, און צוזאמען האבן זיי געזאגט, ואמת השם לעולם הללוקה, אמרו כולן, דאס האבן זיי אלע צוזאמען געזאגט. ויש אומרים, עס איז דא אנדערע וואס זאגן, ואמת השם לעולם גבריאל אמרו, אז דער מלאך גבריאל, נאכדעם וואס זיי זענען ארויסגעקומען, האט אים זיי געזאגט, האט ער געזאגט, ואמת השם לעולם, און די גמרא דערציילט די מעשה יעצט. בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש, ווען מען האט אריינגעווארפן אברהם אבינו לתוך כבשן האש, אמר גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא, האט גבריאל דער מלאך געזאגט פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, ארד ואצנן, לאמיך גיין, אברהם אבינו גייט מען אריינווארפן אין פייער, לאמיך עס קאלט מאכן פאר אים, לאמיך אים ראטעווען, ואציל את הצדיק מכבשן האש, לאמיך ראטעווען דעם צדיק פון כבשן האש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער האט אים געזאגט, איך וויל נישט זאלסט גיין. אני יחיד בעולמי, איך בין דער יחיד אויף דער וועלט, והוא יחיד בעולמו, אברהם אבינו איז א יחיד בעולמו, נאה ליחיד להציל את היחיד, ס'איז נאה, ס'איז חשוב, ס'איז שיין אז א יחיד זאל ראטעווען א צווייטער יחיד. ולפי שהקדוש ברוך הוא אינו מקפח את שכרה של כל בריה, וויבאלד דער אייבערשטער פארגעסט נישט איינעם, אז דו האסט געוואלט טון א גוטע זאך, אפילו דו האסט נישט געטון א גוטע זאך, אבער האסט געוואלט טון, פארגעסט נישט דערפון. אמר האט ער געזאגט צו גבריאל, זאלסטו וויסן, תזכה ותציל שלושה מבני בניו, דו וועסט נאך זוכה זיין און דו וועסט ראטעווען דריי פון זיינע קינדער. דרש ר' שמעון השילוני, וואס איז געווען די מעשה, אז בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, ווען ווען מ'האט אים געוואלט אריינווארפן אריין אין כבשן האש, פארן נישט דינען עבודה זרה, פארן זיך נישט ביקן פארן געטשקע, עמד יורקמו שר הברד לפני הקדוש ברוך הוא, איז דער מלאך, יורקמו איז זיין נאמען, וואס ער דער שר הברד איז געקומען פארן באשעפער, אמר לפניו האט ער געזאגט צום באשעפער, רבונו של עולם, ארד ואצנן את הכבשן,

ווען דו העסט גיין, דו ביסט דער מלאך פון ברד, אז דו העסט גיין דארטן, ס'וועט נישט ארויסקומען קיין גרויסער קידוש השם פון דעם, דער נאמען פון אייבערשטער וועט נישט ווערן גרעסער דערפאר, פארוואס שאתה שר של ברד, והכל יודעים שהמים מכבין את האש, דו ביסט דער שר פון ברד, און יעדער איינער ווייסט, וואסער מיט פייער גייען נישט צוזאמען, און אז דו העסט קומען דארטן, דו העסט טאקע קאלט מאכן, העסטו אויסמאכן דעם פייער, אבער קיין ריזיגער קידוש השם וועט נישט זיין דארטן, יעדער וועט זאגן אה, ס'האט פונקט אנגעהויבן צו רעגענען, פונקט געווען ברד, אבער נישט כאילו דאס וועט גרויס מאכן דעם באשעפער'ס נאמען. אלא זאגט גבריאל, אני שר של אש, איך בין דער שר של אש, און באמת אז איך גיי, וואלט עס דאך געדארפט ווערן נאך הייסער. ארד ואקרר מבפנים, וואס איך העל טון איז, איך העל אריינגיין אינעם פייער מיט זיי, און איך העל עס אפקילן פון אינעווייניג, ואקדיח מבחוץ, און איך העל עס פארקערט, איך העל עס אויפהייצן פון דרויסן. און די וואס זענען האבן זיי אריינגעווארפן דארטן, זיי זענען אלע געשטארבן דערפון, ואעשה נס בתוך נס, און דורך דעם וועט זיין א נס בתוך נס, פאר זיי וועל איך אפקילן פון אינעווייניג, און זיי וועלן זיך קענען ראטעווען דערפון, פארקערט די וואס שטייען אינדרויסן, עלן ווערן פארברענט דערפון, און די וואס האבן זיי אריינגעווארפן עלן ווערן געשטראפט. אמר לו הקדוש ברוך הוא האט דער אייבערשטער געזאגט פאר גבריאל רד דו גיי אראפ און דו גיי טאקע טון אזוי ווי דו ווילסט טון באותה שעה פתח גבריאל ואמר ואמת השם לעולם אויף דעם האט ער געזאגט ואמת השם לעולם ווי דער אייבערשטער געדענקט יעדע זאך און ס'נישטא ואין שכחה לפני כסא כבודך יעדע זאך געדענקסטו און דו האסט געוואלט טון א גוטע זאך וועט מען דיך מזכה זיין דו קענסט טאקע טון א גוטע זאך און טאקע נאכדעם וואס ער האט זיי געראטעוועט האט דער מלאך גבריאל געזאגט, ואמת ה' לעולם, אז דער אייבערשטער געדענקט פאר אייביג, און וואס דער אייבערשטער זאגט צו בלייבט טאקע פאר אייביג.